משיחת יום ו' דחג הסוכות תשמ ד.
כדי נאך מער אויסצוטיילן די צייט פון זמן שמחתינו אז זאל זיין אינגאנצן קלאר און זיכער אז מען שטייט אין דער אמת'ער שמחה און מען איז באמת אויסגעטיילט אלס צבא, צבא השם, צבאות השם, זעט מען זיך אין אן ארמעי ווי זי פירט זיך דא אז זי האט ספעציעלע טענט, ספעציעלע מקום, א ספעציעלן ארט וואו זיי לעבן, און זיי האבן אייכעט ספעציעלן געווער, וועפענרי, כדי זיי זאלן קענען דורכפירן זייער מישן אלס די ריכטיגע צבא. און פאר מנצח זיין אין די מלחמות וואס זיי דארפן פירן. פארוואס פירט זיך דאס אזוי דא למטה, דערפאר וואס אזוי איז איינגעפירט אייכעט אין די מלחמה מיטן יצר, וואס דאס איז דאך אייער ריכטיגע מישן, אויף מנצח זיין אין דער מלחמה. נאר אט דא זאגט דער אייבישטער אז די כלי נשק איז גאר פון אן אנדער סארט, און נישט זי איז פארבונדן מיט שלאגן זיך אדער קריגן זיך אדער רחמנא ליצלן פארגיסן בלוט, זאגט מען אז אנשטאט דעם וואס בשעת אן ארמעי פון א מענטשליכע ארמעי, וויל באווייזן אז זיי האבן מנצח געווען, גייט מען ארויס און מען באווייזט אלערליי כלי נשק, רייפלס און פארשידענע זאכן מיט בולעטס, מיט תותחים און מיט דאגערס און מיט מעסערס, און מען טראסקעט דערמיט און מען שטורעמט דערמיט, און מען רעכנט אז דאס וועט באווייזן די אמת'ע אז מיט דער ריכטיגע ארמעי זאגט דער אייבישטער אז זיין ארמעי וואס איר זיינט די מיטגלידער פון דער ארמעי איז אנן נצוחייא, ווי אזוי באווייזט איר אז איר האט מנצח געווען דורך דערויף וואס איר אלע ווייסן אז איר לערנט תורה און זיינט מקיים מצוות. און מען באווייזט דאס אפענערהייט און מיט גרויס שטאלץ, ווארעם אנן נצוחייא און ספעציעל שטייט דאס אפענערהייט אין חג הסוכות, אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז יעדער איד וואס איז צבא השם, ובפרט נאך אידישע קינדער, זאלן זיך פארבינדן מיט א ספעציעלע טענט מיט א סוכה, און דאס ווערט אויכעט א ספעציעלע מצוה וואס דערמאנט יעדער אידן און אלע אידן אז בסוכות הושבתי אז דער אייבערשטער ארויסנעמענדיג אידן פון גלות מצרים וואס דעמאלט זענען זיי געווארן נהיית לעם זענען זיי געווארן א פאלק דעם אייבערשטנ'ס ארמעי, האט ער זיי אוועקגעשטעלט און אריינגעבאזעצט אין זיינע בניינים בסוכות הושבתי, און אז ס'קומט יעדער יאר אין די טעג וואס דער אייבערשטער האט זיי אויסגעקליבן פאר זמן שמחתינו, האט ער געהייסן מען זאל נאכאמאל דערמאנען זיך אויף דעם, און ניט נאר דערמאנען זיך אויף דעם, נאר אויכעט באווייזן אז מען פירט זיך אזוי אויף בסוכות תשבו, מען באזעצט זיך אויף די ימי הסוכות אין סוכה, און אז מען דארף עסן אדער ענליכע זאכן טון, טוט מען דאס דווקא אין א סוכה, און מען מאכט אויף דערויף א ספעציעלע ברכה, קדישנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה, און דעם ערשטן מאל אז מען טוט דאס מאכט מען נאך אויף דערויף שהחיינו, אז מען ספעציעל פרייט מען זיך וואס מען האט באקומען אויכעט אט א די מצוה, און דערנאך זאגט מען זאל מען ארויסגיין ווי ער זאגט אין מדרש, באווייזן אז אנן נצוחייא, אז מיר האבן אידן מנצח געווען אין די מלחמה וואס מען האט געהאט אין עשרת ימי תשובה און אין יום הכיפורים. און דעמאלט האט מען זיך מתוודה געווען זיך, און דער אייבערשטער האט פארגעבן אויף אלע עבירות וואס איז אמאל געווען, און האט געזאגט אז פון איצט אן איז יעדער איד און אלע אידן און בפרט אידישע קינדער איז עמך כולם צדיקים, און לעולם נישו יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. מיט אלע פירושים וואס אין דעם, און זאגט אז אנשטאט וואס בא פעלקער גייט מען ארויס מיט א רייפל, קומט צו גיין א איד און גייט ארויס מיט א לולב, און אנשטאט דערויף וואס ער האט בולעטס, גייט ארויס א איד און ברענגט מיט זיך אן אתרוג, און אנשטאט דערויף וואס ער האט א דאגער אדער ענליכע זאכן, נעמט ער מיט הדסים און ערבות. און ער שטעלט זיך אוועק מיט אלע פיר מינים, און שטעלט זיך אוועק אין זיין מיליטערישן באראק וואס דאס איז דער סוכה, און מאכט א ברכה אשר קדישנו במצוותיו וציוונו אויף די נטילה פון די ד' מינים, און גיבט א טרייסל און באווייזט דער גאנצער וועלט אז אלה ברכב ואלה בסוסים, זיי דארפן אנקומען צו כלי נשק וואס עס פארגיסט בלוט און איז מזיק, א איד פירט זיינע מלחמות, אידישע מלחמות, מלחמת היצר, אין אן אופן דורך ד' מינים, דורך מצוות און דורך די תורה, און האט ער דעמאלט דערגרייכט דעם אמת'ן נצחון, אן פארגיסן בלוט, און אדרבה, מיט אן אופן של שמחה, ווארום אפילו דער יצר, אז ער כאפט זיך אז מען האט אים ניט געפאלגט און מען האט אים מנצח געווען, און דורך דערויף האט ער ניט מכשיל געווען א אידיש קינד, וואס יעדער אידיש קינד געהערט צום אייבערשטנס ארמעי, ווערט ער דעמאלט אויכעט צופרידן, וואס ער האט אויסגעפירט זיין אמת'ע מישן. וואס דאס איז ניט חס ושלום מכשיל זיין א אידן, מער ניט ווי אויספרואוון א אידן, אז א איד זאל באווייזן זיינע אמת'ע כשרונות, און זיין אמת'ע שטארקייט, און זיין אמת'ע צוגעבונדנקייט צו קאמאנדער אין טשיף דורך תורה ומצוותיה, כדי אט דאס באווייזן ווי אזוי שטארק דער סאלדזשער איז, אז ער ווערט ניט נתפעל פאר אלערליי טריקס וואס דער יצר פרואווט זיך צו אים, און ער באווייזט אים אז ער געהערט צו עם חכם ונבון, און ער געהערט צו דעם אייבערשטנס צבא, און גייט ארויס אנטקעגן אים מיט א לולב און מיט אן אתרוג און מיט א הדס און מיט ערבות, ווערט עס דעמאלט א געבענטשטער טאג און א געבענטשטער יום טוב און א פרייליכער יום טוב. און דאס ברענגט דערנאך אראפ אויכעט די ברכה און הצלחה און די שמחה אויפן גאנצן יאר, כל מיני תבואתה לטובה, אז די גאנצע יאר איז א געבענטשטער אויכעט פאר די עלטערן און פאר די קרובים, מיט גוטן געזונט און מיט גוטע פרנסה און מיט אסאך פארגעניגן. פֿון יעדערן פֿון אײַך און פֿון אײַך אַלעמען צוזאַמען, דורך דערויף װאָס מע הײבט אָן שוין מיט אין אָנעקסיאָן אין דעם יום-טובֿ סוכּות, אַ באַװײַזן, אַז דאָס אַז מע שטײט אין אַן אופֿן פֿון שׂימחה, און מע שטײט מיט אַלע פֿיר מינים, מיט אַלערלײ כּלי-נשק אידישער נשק, און מע נוצט דאָס אָבער מיט אַ פֿרײלעכקײט און מיט אַ ברכה. און צום ערשטן מאל אויכעט מיט א ברכת שהחיינו, און דאס ברענגט אריין נאך מער הצלחה אין אינגאנצן מבטל זיין דעם יצר, און נאך מער אז ער קומט צו גיין און דאנקט אפ פארוואס מען האט אים ניט געפאלגט, און ער איז צופרידן פארוואס מען האט געטון פארקערט ווי ער האט געזאגט, און פון דעמאלט אן און ווייטער הערט ער אויף צו מבלבל זיין. ווארום ער זעט אז סיי ווי סיי וועט ער גארנישט ניט קאָנען אויפטאָן, האָט מען דעמאָלט מנוחת הנפש אָן די בילבולים פון דעם יצר, וואָס דעמאָלט איז מען נאָך מער מוסיף אין די שקידה און התמדה אין לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, און מען טוט די אלע עניינים בשמחה. און דאס א שמחה של תורה ושל מצוה, ס'איז דא אמאל בשעת דער יצר מישט זיך אריין און זעט אז א קינד אדער ערוואקסענער איז שמח, הייבט ער אים אן טומלען אז וויבאלד אז ער שטייט מיט א שמחה זאל ער ווערן וויילד, זאל ער ווערן ווילד און טון פארקערט ווי ס'באדארף זיך אויפפירן א איד און ווי ס'דארף זיך אויפפירן איינער וואס געהערט צו דעם אייבערשטנ'ס ארמעי, וואס איז דאך זעלבסט פארשטענדליך אז ער דארף זיך אויפפירן מיט דער פולסטער דיסציפלין, אפילו ווען דאס איז זמן שמחתנו, ואדרבה ווען דאס איז זמן שמחתנו באווייזט ער נאך מערער אויף וויפיל ער פאלגט אויס יעדער ציווי וואס דער אייבערשטער האט אים אנגעזאגט,